אונז וועלן ווייטער פארלערנען די הייליגע מעשיות פון רעבן דער סיפורי מעשיות, אונז האלט מען מעשה י ג, די מעשה פון די זיבן בעטלערס, דף ש ן, דף תפ ג, דער רבי האט געזאגט אויף די מעשה, אלע מעשיות אין סיפורי מעשיות איז דא אין דעם מורא'דיגע סודות, אבער די מעשה פון די זיבן בעטלערס, דער רבי האט געזאגט ווער ס'איז א גרויסער חכם קען אין דעם זעהן מורא'דיגע חכמה זעהט אויס אונז זעמיר זייער ווייט פון זיין חכמים אונז זעמיר זייער זייער פשוטע מענטשן מיט די מיט די מיט די לימודים פון מוהרא"ש קען מען עס אביסל פארשטיין די מעשה אבער סתם אזוי אז מ'לערנט דעם ספר דער רבי האט געזאגט מען זאל פארן קיין בראד צו די גרויסע חכמים און מען זאל אויסקלאפן אז מען וויל זאגן א שיינע פשעטל עפעס א און נאר פארלערנען די ווערטער פון די מעשה וועלן זיי זיך מורא'דיג זיי וועלן מורא'דיג ארויסגיין פון די כלים פון די מעשה. נאך האט דער רבי געזאגט אז משיח וועט זאגן משיח וועט זאגן פשט אין די מעשה. וואויל איז דעם מענטש וואס מאכט זיך א שיעור אין סיפורי מעשיות. איך בין געווען היינט ביי די קינדער אין יונגל קעמפ, א יונגל קומט ארויף ווייל קינדער קומען ארויף מאכן סיומים, איינער ענדיגט משניות, איינער ענדיגט א מסכת גמרא, א יונגל געענדיגט סיפורי מעשיות, כ'ווייס נישט איז דא סתם יונגעלייט, וואס זענען נאך קיינמאל נישט אריבער געגאנגען די ספר פון רעבען. ברסלב'ע חסיד ברסלב'ע חסיד וואס איז ברסלב'ע חסיד ווייסט אז דער רבי האט אונז איבער געלאזט פינף ספרים האסט נאך קיינמאל נישט געענדיגט איינמאל דעם ליקוטי מוהרן איינמאל דעם חיי מוהרן איינמאל דעם שיחות הר ן איינמאל דעם ספר המידות און איינמאל דעם סיפורי מעשיות וואס ברסלב'ע חסיד? כ'וויל נישט צוברעכן קיינעם, חס וחלילה. אסאך מאל דארף מען אזוי מחזיק זיין. וואס ברסלב'ע חסיד? ווי ברסלב'ע חסיד? כ'וויל נישט צוברעכן. אוי, כ'בין נישט קיין. זיך געבן אזא וועק אויף, איך גיי יעצט אן א, יעצט ווייס איך שוין וויאזוי צו זיין א ברסלב'ע חסיד. ווי ביסטו? וואס ביסטו? איך בין א ברסלב'ער. אקעי, ס'איז גוט צו ענטפערן פאר א צווייטן מענטש איך בין א ברסלב'ער, אבער. גיב דיך אליינס א פרעג, ברודער. כ'האב איינמאל געענדיגט דעם פינף די פינף ספרים פון רעבן, כ'האב איינמאל אריבערגעגאנגען דעם ליקוטי מוהראן, איינמאל, איינמאל אריבערגעגאנגען דעם ליקוטי מוהראן, נו אז איך האב שוין איינמאל אריבערגעגאנגען דעם ליקוטי מוהראן לאמיך עס נאכאמאל אריבערגיין, צוויי מאל, דריי מאל, רבי נתן האט אמאל געזאגט פאר איינעם א יונגערמאן, יונגערמאנטשיק, לערן אסאך דעם ספר ליקוטי מוהראן, ווייל א גוף. וואס האט געלערנט דעם ספר ליקוטי מוהרן, צו דעם גוף קומען קיין ווערים נישט צו. הערסט? לערן אסאך דעם ספר ליקוטי מוהרן, ווייל א גוף וואס האט געלערנט דעם ספר ליקוטי מוהרן, וועלן ווערים נישט קומען עסן. כאפט א פחד א שרעק, א מענטש ער לעבט זיך אפ דא א לעבן, שוין אמאל געכאפט א מאסקיטא בייט? וויאזוי קען זיין? האסט נישט באמערקט גלייך ווען עס בייסט דיך? וויאזוי קען זיין אז ס'זאל אונז כאפן א מאסקיטא? האסט נישט באמערקט אז עס קומט צו בייסן? ביסט דאך אויף! נו נו, ביסט דאך אויף! נו? מיילעך האסט שוין געכאפט א מאסקיטא? וויאזוי קען זיין? ביסט דאך אויף, דו פילסט נישט ווען מען קומט און בייסט דיך? נו ענטפער? מ'איז פארטוהן, שיחה שיחות הרן וועגן א מאסקיטא, מ'איז פארטוהן, מ'איז מ'איז פארדאגה'ט, די רבי זאגט אין קבר, אין קבר, איינער געקומען זאגן פארן רבי'ן ער טראכט. שוין יעצט יעצט מוטשעט ער זיך אביסל אבער נאך אביסל גייט ער שוין אין קבר און שוין דארט וועט ער זיין פראטעקטעד דארט דארט וועט ער שוין זיין דארט וועט זיין מנוחה האט אים דער רבי געזאגט כ'פארשטיי נישט ס'כאפט א מאסקיטא? וויאזוי קען זיין? געווען פארנומען געווען פאריאגט און איך כ'האב געהערט א נויז פון דא כ'האב געהערט א נויז פון דארט מיטן געקומען דא. שוין שוין געביסן שוין געביסן. זאגט דער רבי אין קבר דארט איז אזוי שטיל און דארט איז אזוי בארינג מען הערט יעדע קריך דארט יעדע קריך פון א ווארעם יעדע דארט מען שטייט מען קומט מען בייסט קומען ווערים בייסן די מענטש איך האב פחד. אבער ס'דא עצות ס'דא עצות פון צדיקים מען לערנט די ליקוטי מוהרן מען לערנט משניות. מ'לערנט משניות, א גוף וואס לערנט משניות, אין אשר בנחל שטייט ביידע מאמרים, סיי אז ר' נתן האט געזאגט א גוף וואס לערנט ליקוטי מוהרן וועלן ווערים נישט קומען, און אן א שיעור מאל שטייט אין אשר בנחל א גוף וואס לערנט משניות וועלן ווערים נישט קומען צו דעם גוף. שטעלט ענק פאר, איך בין א בחור'ל, איך בין א אינגערמאן, וואס איך בין, מ'רעדט בחורים זאגט מען בחור'ל, איך נעם א משניות, כ'פארשטיי נישט קיין סאך, כ'בין נישט קיין גרויסער לערנער, כ'בין נישט קיין גרויסער צולייגער, כ'נעם א משניות, איך זאג די ווערטער פון משניות, ס'היט מיך אפ אויף די וועלט און ס'היט מיך אפ אויף יענע וועלט, ס'היט מיך אפ, ס'היט מיך אפ פון ווערים, ס'היט מיך אפ פון שדים, ס'היט מיך אפ פון פון בייזע רוחות, ס'היט מיך אפ פון מלאכי חבלה, ס'היט מיך אפ פון גיהנום, אוי די זיסע משניות, די זיסע משניות, איך נעם א פרק און איך זאג די ווערטער. ס'היט מיך אפ פון נסיונות. היט מיך אפ פון נסיונות. וויאזוי קען איך גיין אין גאס? וויאזוי קען איך זיין צווישן מענטשן? איך גיי איך זע, כ'ווער משוגע. ס'פלאקערט אין מיר, ס'ברענט אין מיר. קוק! קוק! קוק! נאך א קוק! נאך א קוק! נאך א קוק! כ'פיל ווי איך ווער פארברענט. כ'ווער פארברענט. און מ'ווייסט נישט וואס צו טון מיט זיך? און אויב מ'לאזט עס, און אויב מ'לאזט עס לויפן? אויב מען לאזט עס לויפן בלייבט עס נישט אז דו שפירסט ווי דו ווערסט פארברענט, מען ווערט פארברענט, ס'בלייבט נישט ביי סתם א שטיין און קוקן דא און קוקן דארט, מען פאלט אראפ, מען פאלט חלשות, דא א עצה, בראתי יצר הרע, כ'האב באשאפן די יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כ'האב באשאפן א משניות, און כ'האב דיר געברענגט א רבי וואס געבט דיך א וועג צו לערנען. אפילו דו פארשטייסט נישט קיין לערנען, אפילו האסט נישט מצליח געווען אין ישיבה, האסט נישט מצליח געווען אין חדר, האסט נישט מצליח געווען מיט די חברותא, האסט א פארשטאפטע קאפ, כ'ווייס נישט, האסט אסאך צרות געהאט אין לעבן, איך בין נישט געמאכט אין אין אין די די אין די בעסערע וועלט, זאגט מען נישט, נישט, נישט די חסידישע וועלט, איי עם נאט קאט אוט פאר דיס, כ'זאג עס גוט? איי עם נאט איים נאט קאט אוט פאר דיס, איך בין נישט איך בין נישט אויסגעשניטן פאר לערנען, איך בין א איך ווייס נישט איך פארשטיי נישט קיין לערנען, דער רבי האט פאר דיך א וועג, נעם א משניות און זאג מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים, זאג זאג די ווערטער, שלום גלייב אין רעבן. גלייב אין רעבן. וועם וועסטו גלייבן? א באבע? א סגולה? א טשאדעלע באדעלע? א רויטע בענדל? א בונדל? וועט ער געבן אזא סגולה וועט ער געבן אזא סגולה וועט דיך אויסמעלקן דיין געלט, גלייב דעם רעבן, א סגולה פאר פרי. א סגולה פון א צדיק, נעם א משניות, זאג מאימתי קורין את שמע בערבית, זאג שטאטעלעך שטאטעלעך א ווארט א ווארט א ווארט, דער רבי זאגט צו, דער רבי זאגט דיך א גערענטי. עס וועט דיר זיין גרינגער, נישט וועסט ווערן איין טאג א צדיק, איין טאג וועסטו שוין נישט האבן קיין נסיונות, וועסט דיך קענען מתמודד זיין מיט דיינע נסיונות. אין ארץ ישראל האבן זיי א גוט ווארט, איך קען מיך נישט מתמודד זיין, איך קען מיך מתמודד זיין, ווי זאגט מען עס ביי אונז? ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. איז א ווארט זיי ניצן זייער אסאך איך איך בין מיך נישט מתמודד מיט דעם איך קען מיך נישט מתמודד זיין מיט מיין לעבן איך קען מיך יא מתמודד זיין מיט די לעבן איך קען מיך נישט מ'רעדט מיט א צרות'דיגע בחור שוין אריינגעקומען צען מאל די ווארט מתמודד זיין איך קען מיך יא מתמודד זיין איך קען מיך נישט מתמודד זיין דער רבי זאגט אז דו זאג משניות זאלסט דיך קענען מתמודד זיין מיט דיינע נסיונות נישט ס'וועט פלוצלינג אוועקפליען ניין אונז זעמיר נישט קיין מלאכים און אונז זעמיר מענטשליך און וועגן דעם, דאס איז אונזער שיינקייט אז ער האט א יצר הרע, און אבער נאר איך שפיר איך האב נישט איך האב נישט די כוחות, איך האב נישט די כוחות, איך קען נישט, איך ווער פארברענט, איך פאל אין עבירות, דער רבי זאגט נעם א משניות, זאג זאג די הייליגע משנה, זאג נאך א משנה, זאג נאך א משנה, wow איך האב געענדיגט א פרק, א פרק, דריי מינוט נעמט עס, דריי מינוט, שלוש דקות, שלוש, דריי מינוט, ווי לאנג נעמט עס?

כ'האב געענדיגט ששה סדרי משנה, וואס טוה איך יעצט? כ'הייב אן נאכאמאל. דער רבי האט געזאגט אז א מענטש דארף שטרעבן צו ענדיגן כאטשיג איין מאל אין לעבן כל התורה כולה. ברוך השם תלמידי היכל הקודש, מען קויפט ספרים און מען לייגט סטיקערס אין אלע ספרים, מ'דארף ענדיגן בבלי, איך דארף ענדיגן ירושלמי, איך דארף ענדיגן כל התורה כולה, אבער ס'דא ספרים וואס דאס איז נישט אזוי ווי איך האב עס געענדיגט איין מאל,

פֿיר שעה שיעורים הערסט כ'האב געמיינט די נערוון צופלאצן אדער האט עס שוין צופלאצט פֿיר שעה זיצן א ראש ישיבה האט זיך פארגעקוקט א תוס' מיט א רב אלחנן און מען דרייט אהער און מען דרייט אהין און מען קען פון דעם נישט ארויסקריכן. און איך גיי ארויס כ'מאך מיר א קאווע און איך קום צוריק און איך מאך מיר א טיי און איך גיי ארויס כ'נעם א גלעזל וואסער און אונז האבן נאך געהאט איין זאך וואס עטץ האטס נישט אונז האבן געהאט טעלעפאון פאבליק טעלעפאון מילא האסטו געקענט גיין איינער קלינגט ביסט ארויסגעלאפן וועם וויל מען מ'זוכט אים מ'גייט מ'גייט צו אים מ'גייט צו אים טעלעפאון נאכדעם מ'האט זיך געקענט אליינס אויספאפן, מ'האט געקענט אריינדריקן דריי דריי קנעפלעך, מען לייגט אראפ און ס'קלינגט שוין אליינס, האסט געקענט לויפן קוקן ווער קלינגט, האסט געקענט מאכן דו רעדסט, שוין איך בין שוין געווען פארנומען, געקומען און געגאנגען און געגאנגען און געקומען, געמיינט אז די פאלסט פון קאפ, און איך האב געלערנט צוזאמען מיט אברהם משה. אין ישיבה, דארט איז געווען א בחור'ל וואס ער האט אויסגעפאפט די גאנצע ישיבה, און ער האט פארקויפט דארט אז ער, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, קיינער האט אים נישט פארהערט, אז ער קען שישה סדרי משנה, און ער האט נישט אריין צו קיין שיעורים, ער איז געזיצן אין בית מדרש, און אונז האבן יעצט, נאך די חתונה האב איך אים געטראפן דעם דעם בחור'ל, שוין א אינגערמאן, זאג איך אים, אלס בחור וואס האסטו געטון אין ישיבה, דו האסט געזאגט משניות? נו אוואדע. איך האב געוואוסט אבער עס נישט געזאגט. געפאלן פון די נאז בין איך געפאלן. ער האט אזא לעכטיגע פנים א בחור'ל איז געזיצן ביי א ווינקל און געזיצן און געמישט בלעטער און אלע האבן געוואוסט אז ער ער קען עפעס נישט וואס איז געמישט און איך ווייס נישט פארוואס איך בין נישט געגאנגען פרעגן אפילו א שאלה אפשר א משנה מסביר זיין. פרעג איך וואס האסטו מיר נישט געזאגט אלס בחור אז דו האסט געזאגט. איך האב נישט געוואלט זאלסט לאכן פון מיר. איך האב נישט געוואלט וואלסט חוזק געמאכט פון מיר. די פנים האט אים געשיינט. אונז זעמיר געגאנגען פון שיעור אריין צום שיעור ארויס פון שיעור אריין צום שיעור ארויס פון שיעור פיר שעה! ווען מ'האט פיר שעה איך לערן פאר ישיבה א האלבע שעה פאר די בחורים איך דארף איך קען שוין נישט זיצן איך קען שוין נישט זיצן און בדרך כלל איז עס די בחורים וואס זענען געבוירן געווארן דא אויפן בארג. נו, די בחורים וואס קומען פון אנדערע ישיבות זאגן מיר ראש ישיבה ווי לאנג עס איז שנעל און יעדער בחור וואס לערנט דא אלס קינד און נאכדעם ישיבה קטנה נאכדעם געבן אים א לייג אריין אין א ישיבה פאר דריי חדשים און נאכדעם ברענגען אים צוריק וועט ער זאגן אה די ישיבה לערנט פאר א האלבע שעה א דף מ'קען מיינען אז מ'דארף זיצן ביי די שיעור פיר שעה שיעור די הערסט דו קוקסט מיך אן, איך האב געסנעפט, פון דעם האב איך געסנעפט. כ'קען נישט. כ'האב דאך געוואלט זיין פון די גוטע, כ'גיי נישט זיין פון די בחורים וואס וואס גייען שוין זיין אינדרויסן, זיי זאגן שוין איך מאך שוין מפות, ניין איך וויל עס מאכן, איך וויל א שידוך, איך וויל עס מאכן, איך גיי גיין מיט די, איך גיי נישט גיין פון די, ווארף מיך נישט ארויס. געקומען און געגאנגען, אזא קובץ מפרשים, אזא קובץ מפרשים, אוודאי אזא פענסיל, אזא בלאט צו שרייבן דא. און א בחור זיצט אין ישיבה און די פנים, געדענקסט אים? געדענקסט אים? יואל בנימין האט ער געהייסן, געדענקסט? געזיצן און געז. משניות, די פנים האט אים געשיינט. איך פרעג אים, איך טרעף אים אסאך, מ'וואוינט נעבן די ישיבה, איך פרעג אים, וואס איז די מעשה מיט דיר? דו האסט געהאט א סוד? וואס האסטו מיר עס נישט דערציילט אין ישיבה? זאגט ער, דו וואלסט געלאכט צו מיר, דו וואלסט געלאכט צו מיר, איך מיין קען טאקע זיין, איך ווייס נישט, קען זיין. איך קוק אויף בחורים אין די ישיבה, ס'איז דורכגעגאנגען א גאנץ טאג, דו האסט נאכנישט געעפנט א משניות? וואס האסטו געטון? א פרק משניות, צוויי פרקים, אכצן פרקים, ווילאנג נעמט אכצן פרקים משניות? פרוביר אויס די טעם וואס דו שפירסט נאכדעם. די נישט גוטע פילינג פון גיין ליידיג א גאנצן טאג, מען פילט ווי אה! כ'ברעך! בארד! און די די רגע וואס א מענטש פילט איך האב אקאמפלישט איך האב געלערנט היינט יעצט קען איך שוין ארויס גיין שמועסן יעצט קען איך שוין גיין פארן קומען איך בין אנגעפילט איך בין אנגעזאפט מיט תורה מען הייבט אן פילן גוט מען דארף נאך נישט ווארטן אוועק צו גיין פון די וועלט צו פילן גוט פרוביר עס אויס

וואס איז מיט דיר? וואס האסטו מיט די קאר? וואס האט די קאר מיט דיר? דארפסט שוין באלד צוריק געבן. מ'דרייט די וויל. אה, איך קען געבן מאכן א נויז מיט די קאר. אה, אלע קעגן. פשש, ווער דרייווט עס? ער דרייווט עס? אה, שוין. אזא שלעכטע פילינג אינעווענדיג, וואס קען איך טון צו פילן גוט, וואס קען איך טון צו, מענטשן דרייען זיך ארום, בחורים דרייען זיך ארום, וואס קען איך, איך וויל פילן גוט מיט מיך, איך וויל פילן גוט מיט מיך אליינס, נעם א משניות, זאג א פרק משניות, דו לאכסט פון מיר? דו לאכסט פון מיר אז ס'הייסט נישט געלערנט? נו לאך! נו לאך! ברענג דיין גאנצע כיתה, ברענג דיין גאנצע עידזש זאל קומען לאכן. איך טו עס ווייטער איך זאג משניות איך פיל גוט מיט דעם איך לערן די הייליגע תורה ס'טוישט מיך מיין מח ס'טוישט מיך מיין גאנצע לעבן מוהרא"ש זאגט אשר בנחל משנה משנה, משנה משנה, פינטלסט אנדערש משנה הבריאה ס'טוישט א מענטש לטוב און דאס איז די גאנצע סוד, די סוד פון די ישיבה, ביסט א בחור ווי? א באטאמטע בחור'ל, א באטאמטע בחור'ל, א באטאמטע בחור'ל, וואס איז באטאמט? ער לייגט אביסל מער דזשעל אויף די פאות, פון דעם ווערט מען נישט באטאמט, ס'איז זייער שיין, מען לייגט דזשעל אויף די פאות, מען נעמט זיך צאם די פאות, זייער שיין, מען דארף אויסקוקן צאמגענומען, מען דארף אויסקוקן מסודר, די באטאמטקייט, אילת אהבים ויעלת חן.

עס איז נישט קיין תירוץ, אז מען רופט אייך ארבעטן העלפן בויען די בית מדרש בויען די מקווה, ניין פיין איך זאג פאר די אינגעלייט דא נעם בחורים פון ישיבה אבער דו זאג, איך בין נישט, איך בין נישט קיין ספאנישער איך בין א איד וואס ווילסטו פון מיר וויפיל שעה דארף איך ארבעטן פאר דיר איך דארף ארבעטן פאר מיין פאר מיין גוף אויך מען ארבעט פאר די רבי מען ארבעט פאר די רבי לאז מיך אפ לאז מיך אפ עס גיי עפן א משניות היינט יואלי. לאז מיך אפ, לאז מיך אפ. לערן א משניות, נעם די בחורים זאלן העלפן פארן, ניין ניין ארבעט הערשט ביז די נשמה גייט ארויס, ניין לאז מיך אפ, לאז מיך אפ, איך זאג עס פאר אלע בחורים ווען דו גייסט חתונה האבן, און די באסעס קומען, ארבעט נאך און נאך, איך קען ברענגען ווייטער, ביז ווען, ביז וואס איז מיין דזשאב, ביז פינף אדער ביז זעקס? גוטן טאג, איך גיי יעצט אהיים.

ער האט די ביזנעס און מען רויבט אים צו זיינע צען צוואנציג יונגע יארן און נאכדעם ווען ער איז שוין אויסגעקוועטשט און מען טרעפט א צווייטן נאר אקעי זאגט מען אים בקיצור דו וועסט ווייטער דא זיין און ער וועט אריין קומען און דו וועסט אים זאגן וואס צו טון און ער וועט דיך ארויס פושן און דו וועסט דא זיין פאר צען יאר אזוי און ארבעטן פלייסיג ווייל אלעס ביסטו דו ביסט די, דו ביסט די מענעדזשער מענעדזשער. און דער מענטש וועט ווערן פאר צען פופצן יאר ווי יונג ער איז איז עס אינטערעסאנט פאר די ביזנעס און נאכדעם הייבט שוין אן אביסל מ'קען זיך נישט בייגן אזוי א גאנץ לעבן אזוי גרינגערהייט יא און צובינדן די שיך האסט שוין נישט קיין בענדל שיך שוין קויף די די סטעפ אין שיך בענדל שיך איז גוט פאר בחורים יא ס'איז שוין א גאנצע מעשה זיך אראפצובייגן איז אויב יעצט וועט מען נעמען א צווייטן יונגער מאן וועט ער אים זאגן הער מיך אויס די האסט די שליסלעך די האסט די רעמאוט די געסט א קוועטש אלעס הייבט אן צו ארבעטן און די ביסט די זאך ממילא מוזטו שוין דא זיין פון דעמאלטס אן ביז דעמאלטס אונז האב איך קיינמאל נישט געזאגט אין לעבן איך טרעף בחורים, וואס טוסטו? אונז, אונז, כ'ארבעט אין א געשעפט, פאקט פאקט עסן א גראסערי, און יעצט זומער, אונז גרייט מיר שוין אן די פסח סיזען. די בעלי בתים וואס זיצט, די גייסט אריין א גראסערי די קוקסט יעצט ס'האט זאכן אבער אין די אפיס דארף מען שוין אנגרייטן מאכט שוין יעצט די דיעלס פאר פאר חדשים ארום אלס גייט פאראויס. ווער איז דער אבער די אונז? וואס איז די מלא שמחה ראש ישיבה זאל וויסן אז אונז גרייט מיר שוין זיך וואס איז די מלא שמחה? וואס איז די מלא שמחה? גיב מיר דיין ענוועלאפ לאמיך אריינקוקן אין די וועידזשעס. דאס איז די גאנצע שמחה וואס די קענסט מיר די גאנצע עקסייטמענט וויפיל געלט וויפיל געלט מאכסט א שעה וויפיל געלט גייט אראפ סוף וואך אויף טעקסעס וויפיל ברענגסטו אהיים? אבער די אונז אונז האט געהאט א בחור און זיין שוואגער האט אים אריינגענומען איז נישט געווען אזוי פון אנפאנג אזוי געריבן, און זיין שוואגער האט געהאט א וועירהאוז פון פון איך ווייס פון קאפי מאשינס פון טאונערס פון פון טינט פאר פאר מאשינען, ער קומט איין טאג ביינאכט ראש ישיבה, אונז האבן מיר היינט פארקויפט פאר די עף בי איי. איך האב געליינט אין די די אויסגאבע די עף בי איי אונז האבן פארקויפט פאר די עף בי איי א טרעילער טאונערס נו ולשמחה מה זו עושה וואס איז וואס האט עס מיט דיר? וואס הייסט אונז דינגען מיט די עף בי איי? פרעג איך אים ווער איז די אונז? דיין שוואגער האט א ביזנעס און סיי ווי ניין צי ער פארקויפט פאר עף בי איי אדער פארקויפט פאר פאר פאר פאר א מקווה איד וואס וואס איך קער דארף איך קוקן ווער ס'איז וואסערע וואסערע רווחים מאכסטו? וואסערע רווחים מאכסטו דא? אונז האבן פארקויפט און אונז האבן מיר און אונז האבן וואס איז די אונז? וואס מאכסטו א שעה? וואס מאכסטו סוף וואך? און ווייסט וואס די אונז איז? די אונז איז אונז האבן היינט געלייגט תפילין, אונז האבן היינט אנגעטון ציצית, אונז האבן היינט געעפנט א משניות און געלערנט אביסל תורה, אונז האבן היינט מעביר סדרה געווען, מען האט אנגעפאנגען א נייע ספר סדר בא סדר דברים.

גיי מיר האבן געענדיגט חמשה חומשי תורה. מיין באלעבאס גרייט זיך שוין אויף פסח. מיין באלעבאס האט איינגעקויפט א נייע טראק פאר זיין ביזנעס, פאר זיין ביזנעס, גארנישט מיט אונזער ביזנעס. העלאו? העלאו? ס'איז שטימט. אוודאי זאלסטו זיין געטריי פאר דיין פאר דיין פלאץ, זאלסט האבן הכרת הטוב אז ער געבט דיך ברוך השם ער האט די ריכטיגע שליח יעצט פונעם אייבערשטן, אבער יעדער אונז און אונז האמער, אונז האמער יעצט געמופט אויף אויף אונזער אונזער וועירהאוז האט געמופט קיין ניו דזשערסי, ווער איז דער אונזער? ווער איז די אונזער? אפשר זאגסטו מיר ווער איז די אונזער? דיין בעל הבית? דיין בעל הבית'ס ביזנעס הייסט האט געמופט אויף ניו דזשערסי, וואס איז מיט דיר? אונז האמיר געלייגט תפילין היינט, אונז האמיר היינט געדאווענט שחרית מנחה מעריב, דאס איז דיינס? אונז זעמיר היינט אהיים געגאנגען רעדן מיט די ווייב און העלפן אביסל אין שטוב מיט די ווייב און קינדער, עטס וויינטס מיר אויפן קאפ בחורים עטס דארפטס שידוכים? וואס וועט זיין נאך די שידוך? וואס וועט זיין נאך די חתונה? דו ווייסט וואס לעבן איז? דו ווייסט וואס לעבן איז? וועסט אהיים קומען נאך א טאג ביטער ביטער ארבעטן, נו? מען קען נישט אהיים קומען יעצט זיין א נעמער, איך גיי יעצט זיצן אויפן קאוטש און מיין ווייב זאל טאנצן פאר מיך, און זי זאל מיר זי זאל מיר יעצט אנהייבן משמש זיין, מען קומט אהיים און זי זיצט אויפן קאוטש און זי ווארט אז דו זאלסט איר פרייליך מאכן און דו זאלסט העלפן מיט די קינדער. האט ער נישט קיין כח לויפט ער אוועק, לויפט ער אוועק, ער קען נישט גיין מיט חברים, דא דארף ער נישט העלפן, דא דארף ער נישט העלפן, דארף איך זוכן א תירוץ ווי, ווי קען איך לייגן מיין ווייב פאר היינט נאכט, ווי, אפשר איך'ל זאגן אז ס'איז א מצוה זאל גיין צו איר מאמע שלאפן העלפן אביסל אינדערהיים און אזוי וועל איך קענען גיין מיט חברים, וואס קען איך נאר טון פשוט מיט איר. אלס בחור קען איך גיין און קומען, איך קען יעצט גיין צו, כ'האב דא געהאט אלס בחור בחורים, דא געווען אין ישיבה בחורים זענען געפארן יעדע שבת זענען זיי געפארן צו א צווייטע סטעיט, מחיה, מחיה, ישיבה איך קען פארן אויף אויף כ'ווייס ווי, כ'דענק שוין נישט פונקטליך, פארן יעדן יאר, אנקומען צו א חב"ד שליח, אונז קענמיר איינשטיין דארט אויף שבת, עסן אביסל רייז מיט קארן, און שוין, מחיה.

דארף מען וויסן וויאזוי צו רעדן אינדערהיים. דארף מען וויסן וויאזוי צו רעדן אינדערהיים. אויסרעדן, פרייליך מאכן, אויסהערן די רצון פונעם אייבערשטן, די ווילן פונעם אייבערשטן. זאג עס פאר די חתנים, ס'קומט יעצט א יאר, אונז קומען אהיים יעצט פון פון פון פון זומער איז דא יעדן טאג א חתונה ברוך השם. נו, דארף מען וויסן, דארף מען זיין גרייט אויף דעם, בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיר. איך זאל האבן גוטע מידות, הייליגער באשעפער העלף מיר איך זאל זיין א פארגינער, א געבער, א געבער. אהיים קומען, גארנישט, גארנישט טראכטן ס'קומט מיר, נישט טראכטן דאס קומט מיר, גארנישט קומט מיר, קיינער קומט מיר גארנישט.

נישטא דא, זי איז געשלאפן א גאנצן טאג, און יעצט דארף זי, איך שלאף יעצט איין, מיינע אויגן מאכן זיך יעצט צו, וויל איך זאל איר אויסהערן יעצט, זאל איר אויסהערן וואס די שוועסטער האט איר געזאגט, און וואס די מאמע האט איר געזאגט, און וואס זי האט געטראכט צו מאכן די קומענדיגע יאר שלח מנות, ווייס נישט וואס, ווייס נישט וואס, איך האב נישט קיין כח, לאז מיך אפ, ווי קען איך אוועק לויפן, אפשר זאל איך פארן צו רב שייעלע אויף שבת, אפשר זאל איך פארן צו רב שייעלע אויף שבת. געווען די וואך בין איך געגאנגען אין אין באזוכן אין תפיסה, איך בעט אינגעלייט זאלן טון חסד קען איך זיך נישט זיין א מויל מאכער, שוין, מענטשן זיצן דארט יארן, פרעג איך אים וואס, אז דו קומסט ארויס וואסערע זאכן עקספעקטסטו אז די וועלט האט זיך געטוישט?

אפשר פאר איך צו רב שייעלע? א גוטע עצה, אפשר קענסטו מיך מיטנעמען? אפשר קענסטו מיך מיטנעמען? פרעגט די ווייב, ניין, נישט דעמאלטס דעמאלטס, איך מיין אז ניין מען פארט נישט אין די דריי וואכן, מען פארט נישט אין די ניין טעג, דו קענסט מיר זאגן ווי איך קען פטור ווערן פון איר? וואס קען איך איר, וואסערע תירוץ קען איך איר זאגן מארגן דאנערשטאג נאכט? ראטעווע מיך נו, ס'איז אין קאנטרי, א גאנצע וואך איז פיין, ס'לוינט זיך מיט די צוואנציג טויזנט דאלער פאר א באנגעלא, אזוי איז זי. פראווען קאנטרי און אזוי, אבער וואס טו איך דאנערשטאג נאכט? דו קענסט מיר זאגן עפעס א גוטן תירוץ פארוואס איך זאל ארויסקומען פרייטאג? וואס קען איך זאגן עפעס א וויכטיגע, איך זאג מיין באלעבאס האט צוזאמגענומען די ארבעטערס פאר א וויכטיגע אסיפה, און און די בעלי בתים וועט ארויסגיין מ'גייט זיך מחזק זיין די קאמפאני, אויך א מין. א מין פארדארבנקייט, א באלעבאס ער זוכט צו פארטיען און ער גייט זיין א גוטער א גוטער ער גייט צוזאמען נעמען זיינע ארבעטערס און ער גייט זיי גייט זיי לאנטש מ'גייט געבן א לאנטש, וואס ווילסטו? דו ווילסט דו ווילסט זיין א גוטער באלעבאס? זאג יעדע ארבעטער קען גיין עסן מיט זיין ווייב א לאנטש, וואס מאכסטו משוגע? ניין ער פארט אוועק מיט די ארבעטערס אויף א שבת. איז א גוטע ארבעט, דו ביסט א גוטע ארבעטער, גיב פאר דיינע, פאר דיינע, ביסט א גוטע באלעבאס, גיב פאר דיינע, גיב פאר דיינע, פאר דיינע ארבעטערס א, א באנוס, א באנוס. זאג יעדן, איך קען נישט אויף איינמאל צומאכן דעם געשעפט, זאג יעדן איינער, יעדער קען פיקן דורך די יאר עפעס א שבת אז ער פארט אוועק, ער צאלט אים עס אויס. ניין ער גייט מיט די. איך ווייס נישט ווי איך בין דא אריינגעפארן אין אין שלום בית, מען האט אנגעפאנגען לערנען פון הייליגן רעבן, אז דער רבי האט געזאגט אז ווער ס'וועט לערנען די מעשה פון די זיבן בעטלערס, א חכם, וועט זען אין דעם אלע חכמה, זעען מיר שוין ווי ווייט אונז זעמער אז אונז לערנען די מעשה אונז האבן נישט קיין אנונג וואס שטייט דא. אבער כאטשיג ברסלב'ע חסיד, ברסלב'ע חסיד, אפשר מאכסטו דיך א שיעור אין רעבנ'ס ספרים? ברסלב'ע חסיד! מענטשן מאכן חוזק פון אונז, אה, כ'בין א ברסלב'ער, מ'קען מ'קען שוין טון וואס מ'וויל, ברסלב'ע חסידות איז קענען טון וואס מ'וויל, ברסלב'ע חסידות, אה, האסט שוין אפאר סטיקערס אויף דיין קאר, האסט שוין אנגעקלעבט דיין דיין קאר מיט נ נח סטיקערס, כ'בין א ברסלב'ער, ברסלב'ע חסידות איז נ נח סטיקערס? וואס קען מען טון, ס'האט זיך אנגעטשעפעט אויף אונז א מין קללה, א מין צעדרייטע זאך, נ נ, איך זאג נ נ נח נח נח נח נח נח, און, און, דאס איז די ליצנות וואס די סמך מם האט אויפן רעבין, וועגן דעם קומט אזא מחלוקת, עלטערן קומען און, מיין זון זאל נאר נישט אנקומען אין ישיבה, און א בחור איז געקומען דא אין ישיבה וויל לערנען שוין געקומען די עלטערן האבן אים אהיימגענומען יעצט און ס'איז נישט געקומען דא אין ישיבה קומען ממש קום ארויס פון ישיבה קום קום צוריק צו דיין אלטע ישיבה גייסטו גיין און קומען און גיין און קומען און קומען און גיין און גיין און קומען הערסט? וועסט האבן גרויסע דיקע קובץ מפרשים צו גיין און קומען און קומען און גיין גארנישט גארנישט מער גארנישט מער ס'איז נישט געווארן בעסער פון ווען איך בין געווען א בחור פונקטליך געדענק איך די ישיבה

טראָג מיך אַרױס פֿון דאָ, טראָג מיך אַרױס פֿון דאָ, נעם מיך אַרױס פֿון דער געט. טראָג מיך אַרױס פֿון דאָ, טראָג מיך אַרױס פֿון דאָ, שטײן בײַ דער געט, איז דורכגעפֿאָרן אַ קעמפּ. נעם, נעם מיך אַרױס פֿון דאָ, װײסט װאָס איך בין געקומען? נײן, מע גײט זיך, מע גײט זיך פֿאַרהערן, מע װעט רופֿן אַלע טאַטעס, מע װעט מאַכן אַ פֿאַרהער, אַ פּאָמבע.

אפשר זאל מען נעמען דעם מגיד שיעור דעם נישט מגיד שיעור דעם מנהל און אים אנרייסן די ביינער און אים כ'ווייס נישט וואס געבן אלע מעדיקעישאנס, ניין דיין זון דארף מעדיקעישאן, דיין זון דארף מעדיקעישאן, איך זאג דיר דיין זון דארף מעדיקעישאן און דיין זון דארף מעדיקעישאן יעדן טאג שטילערהייט נאך ער ארבעט פאר די ער ארבעט פאר די פאר די. יא אבער ווען מען איז נישט קיין ברסלב'ער וואס איז ברסלב קען טוהן וואס מען וויל ברסלב'ער קען טוהן וואס מען וויל מאך מיר א נייע זאך ווער ס'וויל זיך פאררופן ברסלב'ער חסיד נעמען די הייליגע רבי'ס ספרים און מאכן א שיעור אין דעם לאמיך איינמאל אריבער גיין ליקוטי מוהר"ן לאמיך איינמאל אריבער גיין שיחות הר"ן חיי מוהר"ן ספר המידות סיפורי מעשיות ספר המידות איז דאך א הערליכע ספר בפרט פאר אינגלעך בחורים און דאס איז אויך ביי די מיידלעך דאס איז אויך ביי די ווייבלעך די רבי'ס ספרים דאס איז פאר אלעמען. חזל זאגן אז א פרוי טאר נישט לערנען קיין תורה, דאס איז תורה, חומש, גמרא, משניות, אבער ס'קומט צו צו די הייליגע רבי'ס ספרים וואס ס'פלאקערט אויף א מענטש'ס הארץ מוסר, חיזוק, דאס איז פאר יעדן איינעם, ספר המידות, ביי אונז אין בית פיגא, מען זינגט עס מיט די קינדער און מען לערנט עס מיט די קינדער, זיי קענען עס אויסעווענדיג, גאנצעטע אותיות, נישט די גאנצע ספר, גאנצע אותיות, מען לערנט עס, מען חזר'ט עס, גייט ארום מען לייגט אריין אזוי די שיינע זאכן פון רעבן, דער רבי האט אמאל געזאגט פאר זיין. תלמיד ר' נפתלי, קוק אן דעם, קוק אן, די ספר האט מען געמאכט פאר א איד, מיין ליבער חבר, די ספר האט מען געמאכט פאר א איד, מידות, נאך א שיינע מידה, נאך א שיינע מידה, גיי זיך מאכן א שיעור אין רבי'נס ספרים, און וויאזוי גיי איך עס לערנען? בגירסא, בגירסא, אזוי ווי איך לערן משניות, און אזוי ווי איך לערן חומש, און אזוי ווי איך לערן גמרא, זאגן די ליקוטי מוהרן, נאכאמאל זאגן די ליקוטי מוהרן, נאכאמאל זאגן די ליקוטי מוהרן, נו?

כל פנים, לאמיר צוריק גיין צו וואס מען טוט, די צווייטע זאך וואס מען האט גערעדט, א מענטש וואס איך קען זיך נישט, איך קען זיך נישט מתמודד זיין בחיים, איך קען זיך נישט א עצה געבן אין לעבן, איך קען נישט, איך שפיר ווי איך, ווי איך האב נישט, בחורים זאגן ראש ישיבה, ס'איז דא א בחירה, איך האב נישט קיין בחירה, זאג איך וואס הייסט, ס'איז דא א בחירה. איך האב נישט קיין בחירה, אזוי שפיר איך על כל פנים, וויאזוי? זינדיג נישט, איך קען נישט, איך קען נישט, איך וויל אזוי, איך מאך אפ טויזנט קבלות, איך קען נישט, איך בין פוגם, נאכאמאל און נאכאמאל. אפשר זאלסטו נעמען די עצה פון רעבן, נעמען משניות, זאגן משניות, לכל הפחות אכצען פרקים, זאגן שיין זיס אויפן קול, זיך זינגען די משניות אינמיטן, רבונו של עולם, רבונו של עולם, איך ווייס איך טו דא, איך וויל זיין א ערליכע איד, איך לערן תורה לשמה פאר דיך הייליגער באשעפער, איך וויל זיין א איד, איך וויל זיין א ערליכער איד. איך פארקויף דיר נישט קיין לאקשן, איך פארקויף דיר נישט קיין קיין קיין באבא מעשה'ס. וועט ער זאגן מאך אזוי, מאך אזוי, מאך אהער, מאך אהין, דער רבי זאגט עס אז א מענטש וועט זיך מאכן א שיעור יעדן טאג לערנען משניות, חק ולא יעבור, דאס איז מיין לימוד, איך קען נישט אן דעם. וועט דיך די תורה ארויסנעמען פון אלע בלאטעס, די תורה וועט דיך ארויסנעמען פון אלע טומאות, פון אלע זיהמות. תהילים, תהילים דאס איז שוין ווייטער א זאך פאר יעדן איינעם, דאס איז סיי מענער שול און סיי ווייבער שול. נעם דעם ספר תהילים, זאג, זינג א קאפיטל תהילים. איך זאג עס פאר אלע בחורים, ברוך השם די זומער האבן מיר א שיינע, א שיינע חבורה דא אין ישיבה, א שיינע חבורה אין ישיבה. די צוויי שיעורים, משניות תהלים, דאס נאכדעם וועל איך גיין ווייטער, נאכדעם וועל איך גיין ווייטער, משניות תהלים, אכצען פרקים און א יום תהלים, דאס איז מיין לעבן, דאס איז פון היינט ביז איך מאך צו מיינע אויגן איך גיי אוועק פון די וועלט, און נאכדעם אויכעט, ווייל וואס א מענטש איז צוגעוואוינט צו טון יעצט וועט ער טון דארט אויכעט, ס'גייט אן ווייטער דארט, דאס וואס שטייט לא המתים יהללו קה, דאס גייט נישט ארויף אויף א מענטש וואס האט געזאגט תהלים א גאנץ לעבן און ער גייט אוועק פון די וועלט, דאס רעדט מען פון מענטשן וואס זענען טויט ווען זיי לעבן. די נעבעך, זיי דאנקען נישט דעם אייבערשטן לא המתים יהללו קה, טויטע מענטשן וואקן ארום וואס מאכסטו? ווי זאגט מען האלבוועגס גוט? סעמי גוט? ווי זאגט מען עס? ווי זאגט מען עס? נאט בעד? דו טיפש! דו ביסט א מת! לא המתים יהללו קה! קענסט נישט ארויס זאגן שכוח אייבישטער? לייף איז לעבן איז אהער לעבן איז אהין! דעיס מיינט די פסוק לא המתים יהללו קה נישט אין בית החיים, די וואס האבן געזאגט תהלים יעדן טאג און יעדן טאג געזאגט שכוח אייבישטער די וועלן ווייטער זאגן תהלים. אן א שיעור חזל קען דיר עס אויפווייזן אז דו דו האלטסט אז איך פארדריי די פשט אין פסוק, איך קען דיר עס אויפווייזן אן א שיעור חזל ווי ס'שטייט קלאר אז די צדיקים ווען זיי גייען אוועק פון די וועלט זענען זיי ווייטער זינגען זיי צום אייבערשטן שירה און זיי דאווענען צום אייבערשטן אלעס גייט די זעלבע זאך. דער רבי האט געזאגט וואס איז די חילוק פון דא און דארט? דער רבי האט געוויזן אויפן פעלד, דער רבי געוואוינט נעבן פעלד, וואס איז א חילוק פון דא און דארט אין בית החיים? דא קען איך גיין און קומען און דארט בין איך מצומצם אין ד' אמות, אין די צוויי אמות וואס מ'גראבט זיך אויס, די גאנצע זאך. איין חילוק, נאך א חילוק, אז דא עסט מען און מ'טרינקט, דארט איז נישטא קיין עסן און טרינקען. אלעס די זעלבע. וואו די קאפ לויפט דיר, לויפט דיר דארט די קאפ. טאקע? וואו די קאפ לויפט דיר דא, לויפט דיר דארט די קאפ. א מענטש די גאנצע זאך איז כבוד. מען האלט פון מיך, מען ווייסט פון מיך, מען רעדט פון מיך, די עולם ווייסט אז, די עולם ווייסט, זאגט דער רבי, א נפטר ווען ער וואלט זיך ווען געקענט אויפזעצן אויפן בעטל, און ארומקוקן, גאנץ א שיינע לוויה, נישט נישט נישט נישט שלעכט, איי די נפטר, נפטר נפטר לייג דיך אראפ, לייג דיך אראפ, ס'איז דא אסאך מאל האב איך די שומרים וואס זיי היטן אין טשאפעל, אסאך מאל א מענטש גייט אוועק פון די וועלט איז ער נאך פול מיט לופט. קען ער זיך אזוי אונטערהייבן און שרייט א שומר שרייט אויפן נפטר דו לייגסט דיך אראפ אויב נישט הרג'ע איך דיך. ס'אזא שרעקעדיגע א בחור האט מיר פארציילט אין די ישיבה ער האט געדארפט ער האט געדארפט היטן אויף מתים ער איז געווען צו ירושלים ער האט נישט געוואוסט אז ס'איז דא אזא זאך א נפטר זאל זיך געבן אזא הייב אויף און ארויסגעבן לופט אזא ער האט געמיינט אז ס'ווערט אים נישט גוט דו לייגסט דיך נישט אראפ איך איך הרג'ע דיך לייג דיך אראפ דו ביסט טויט. טויט, איך וויל נישט הערן גארנישט דא. זאגט דער רבי, ווען א נפטר וואלט זיך ווען געקענט אויפהייבן וואלט ער זיך ארומגעקוקט, נישקשה, נישקשה. קומט אויס אז די גאנצע זאך איז, די מח בלייבט די זעלבע זאך. איך וויל בעטן אלע בחורים, אלע בחורים, אינגעלייט, שטופן זיך אריין דא צום שיעור. קענט עטס אויך אויסהערן, אבער מיין צוויי שיעורים, מיין משניות מיט מיין תהלים, דאס לאז איך נישט אפ, מיין משניות מיט מיין תהלים. אינטערסאנטע זאך, משניות און תהלים, וואס די ראשי תיבות? משניות תהלים מת. וואס די סופי תיב וואס די סופי תיבות פון פון תהלים, משניות, מת. און פארקערט אויך זאגט מוהרא"ש אז ס'גייט אויך בתמימות. א תם קען עס טוהן, א תם קען לערנען תהלים משניות איז תם, האב איך געזאגט משניות תהלים איז תם, ס'ראשי תיבות סופי תיבות, און די פארקערט איז עס מת, דאס נעמט מען מיט, דאס נעמט א מענטש מיט, אויף די וועלט נעמט ער נישט אויף יענע וועלט, וועסטו קוקן א משפחה קומט זיך צוזאם היינט נאכט פאר א, משפחה קומט זיך היינט צוזאם פאר א פאר א יארצייט, איינער האט א משניות איינער. א משניות. אפשר קען מען ברענגען די קעסטלעך, די קעסטלעך קובץ מפרשים וואס ליגט שוין אוועקגעלייגט אין די זייט פון אלע יארן ישיבה קטנה און ישיבה גדולה. דארף אביסל משניות און אביסל תהלים. גייט אויך צום ציון מיט א קאפיטל תהלים מיט א פרק משניות. דאס דארף די נשמה. דאס דארף די נשמה. א פרק משניות א קאפיטל תהלים. דאס איז די גאנצע זאך וואס דער רבי וויל, ברסלב'ער חסידות, מחזק זיין א מענטש, זאלסט רעדן צו די אייבערשטער, זאלסט וויסן דו קענסט לערנען די הייליגע תורה, און די ליצנות איז גרויס, און עלטערן קומען אהיימנעמען, האט אהיימגענומען א בחור היינט, שוין, געפערליך, וואס. קום צוריק אין די אלטע ישיבה זיץ דארט און שימל דארט אבי איי דיין זון לעבט דיין זון לעבט ער לעבט אנגעפאנגען לעבן דארט ס'איז נישט פעיר ס'איז נישט פעיר דא איז א פלאץ פון שוואכע דיין זון לעבט געווען א טויטער נישט געהאט קיין שמייכל אויפן פנים פשוט כמשמעו אנגעפאנגען לעבן גיין וואקן קומען זיך נאַ נאַ נאַ נאַ נאַ קום מיר אַרײַן צוריק אין דער באָטל קום מיר אַרײַן צוריק אין דער באַקס ריר דיך נישט יעצט שטייט מען יעצט זיצט מען יעצט וואַקט מען יעצט גייט מען און אָן הייבט עפּעס רחמנות האָבן אָבער איך איך קוק זיך אַביסל אַרום דאָ זע איך אַז דאָ בחורים וואָס זענען דאָ און ביסט דאָך שוין יאָ בײַם רעבן אפשר וואָלסטו געדאַרפֿט גיין קודם אין אַ צווייטע ישיבה און נאָכדעם קומען אַביסעלע זיך מחיה זײַן מיט די משניות נאָכדעם זיך מחיה זײַן מיט אַ תּהלים. זיך מחיה זיין מיטן התבודדות, גיין אין א זייט זאגן הייליגער באשעפער, איך הער אזוי סאך דרשות פון התבודדות, הייליגער באשעפער איך הער אזוי סאך רעדן פון רעדן צו דיר און איך ווייס נישט וויאזוי מען רעדט צו דיר, הייליגער באשעפער, נאך א דרשה וועגן התבודדות און נאך א דרשה וועגן התבודדות, און ווען וועל איך שוין אנהייבן רעדן צו דיר, ווען וועל איך שוין.

האט מען געזאגט פארן רבי'ן, מען זעט דאך ס'איז דא גוטע אידן דארט, די, די, אלע זענען גוטע אידן, האט דער רבי געזאגט, נו, די אלע גוטע אידן, די גרויסע צדיקים וואס דו רעדסט, וואס מ'האט געוויזן פארן רבי'ן, די, די, די אלע רעדן, די אלע רעדן צום אייבערשטן, האט מען געוויזן פארן רבי'ן, אבער די ווייסט מען קלאר אז זיי האלטן נישט פון דעם, ס'איז א שאלה, שחרית מנחה מעריב. זיי הערן תורות לאקשן פון מענטשן, עס איז נישט עפעס זיי רעדן אייבערשטער ווער איז דאס, א נייעס, אייבערשטער העלף מיך, מען האט שוין געוויסט אמאליגע צייטן פון דעם, ס'גייט דער דער לייצען, לייצען באיצטלא דרבנן, היינט יעדער יעדער נאר אויפן גאס, שכח אייבערשטער ברוך השם, וואס מען גייט מ'דארף וויסן אז אז נו וואס זאגט מען, כ'לייד, טראסקען. טראסקענען אין די בעוונות און רייסן שטיקער פון זיך און און און וויסן אז ס'איז גארנישט דא היינט, ס'איז גארנישט דא, ס'איז גארנישט דא אונזערע מצות מעשים טובים, ס'איז גארנישט. שחרית מנחה מעריב, שחרית מנחה מעריב, אמאל אמאל קען מען זאגן ס'א א לשם יחוד א יהי רצון און און פארברענגט זיך צום אייבערשטן, האט מען געוויזן פאר רעבן די סארט מענטשן אויך, וואס ס'איז דא פון די אויך ערליכע, האט דער רבי געזאגט קוק זיי אן, פליטות, פליטות פליטות, מען דארף מאכן א ניגון אויף דעם, פליטות

און אזוי מיט יעדע זאך, יעדע שטיקל זאך דא עפעס אן ער ווייסט שוין גארנישט, דערשראקן, פארלוירן, צומישט. האט דער רבי געזאגט, איינער רעדט צום אייבערשטן, זעט אויס ווי ער שטייט אויף, האט זיך אוועקגעלייגט א שלאף, א שטיקעלע שלאף נאכמיטאג, ער שטייט אויף, דער רבי זאגט משיח וועט קומען, ווער ס'האט גערעדט צום אייבערשטן, ער וועט אקעגן גיין משיח מיט א מורא'דיגע ישוב הדעת, ווער ס'איז יעדן טאג געגאנגען התבודדות, האט זיך אביסל מתבודד געווען, און ער האט זיך אויסגעשמועסט, משיח איז דא. משיח איז דא? ווי איז משיח? איך געב אמאל הער איך ווי צוויי מענטשן רעדן, אויב משיח קומט, איך כאפ דיך אן אין בעק, איך קוק נישט, און איך וועל דיך אנכאפן אין דיין העמד, איך גיי, איך ווייס נישט, איך קען נישט גיין צו משיח, איך ציטער, וואס איז דא ציטערן? משיח איז דא? א ברסלב'ע חסיד מ'זאגט אים משיח איז דא? ווי משיח? אוי משיח ווי ביסטו, משיח איך ווארט אזוי לאנג אויף דיר, משיח איך האב א פראבלעם איך שטיי אויף שפעט יעדן טאג ס'איז פארשלאף איך סוף זמן קרישמע, אפשר קען מיר משיח געבן א עצה, משיח וועט זאגן בעט דעם אייבערשטן, משיח איך האב א פראבלעם איך ארבעט אויף א פלאץ וואס ס'דא פרויען, איך מיין איך קען נישט איך פיל ווי איך ווער אויס, משיח העלף מיך, משיח וועט זאגן בעט דעם אייבערשטן, בעט דעם אייבערשטן יעדן טאג נאכאמאל און נאכאמאל, און אז דו ביסט נכשל געווארן האסט געגעבן א קוק, זאג אייבערשטער איים סארי, זאג עס זאג עס. משיח וואס טו איך איך ווער אזוי גערעגט יעדע זאך אינדערהיים יעדע קלייניקייט וואו די טעמפער גייט ארויף קענסט נישט מעסטן מיין פיבער איך ווער ממש איך ווער צוהיצט איך צוברעך זאכן מיינע אייגענע זאכן משיח וועט זאגן בעט דעם אייבערשטן בעט דעם אייבערשטן רבונו של עולם כ'האב אזא כעס און איך קען איך צוברעך זאכן אינדערהיים, איך גיס אויס זאכן, עפעס, עפעס געלונגט נישט, איך גיס, א יונגל אין חדר האט מיר אמאל געזאגט, איך בין געווען א מלמד, מיין טאטע איז אהיימגעקומען שבת, ער האט זיך אויפגערעגט אויף מיין מאמע, ער האט געכאפט דעם גאנצן קראק-פאט און אויף דער ערד אויסגעגאסן, איז שוין א חדר מעשה שפעטער ווען דער יונגל האט געוואלט אריינקומען דא און. און נאכדעם איז ער אריין געקומען און ארויס געגאנגען און אריין געקומען און די טאטע האט מיר געקומען זאגן ביי אונז האט מען נישט געהאלטן פון משניות כ'האב כ'האב מיך איינגעהאלטן אים צו זאגן אז נאר פון נאר פון אויסגיסן טשולענט טעפ אויף דער ערד דאס דאס דאס האט מען געהאלטן ביי אונז דאס האט מען געהאלטן ביי אונז כ'האב אסאך שיינע זאכן אין חדר פלעגט מען הערן גוטע זאכן בחורים רעדן שוין האלבוועגס בחורים טראכטן שוין זאל איך יא דערציילן די מעשה פון דערהיים אדער נישט דערציילן דו ווייסט יעצט מוז איך זיין נאנט מיט די ראש ישיבה אבער שוין מארגן נישט און מארגן וועט די ראש ישיבה בלייבן מיט באגאזש ער וועט האבן עפעס אזעלכע מעשה אויף מיר איך דערצייל נישט סא יא אבער קינדער פארציילן מיך קינדער געבן זיך אזוי ארויס די גאנצע מעשה איך האב אזעלכע גוטע מעשה'ס געהערט אלס קינד א צווייטע יונגל זאגט מיר איך בין געפארן חול המועד האלטן מיין טאטע מיין מאמע זאגט איך מעשה וואס אזעלכע ליינס וואס כ'האב געהערט פון עלטערן איך מיין עפעס מיין טאטע מאמע אויפן וועג האבן זיך אנגעפאנגען צו קריגן און דער כיתה ט' יונגל זיצט אין בעק מיט די שוועסטערס מיט די ברידערס און מיין טאטע זאגט נאך איין ווארט דו רעדסט ווי איך דריק אראפ די געז איך שמעש אין א וואל איך ער האט אנגעפאנגען ספידן און די קינדער זיי הערן עס אונטער זיי ווערן דערשראקן זיי מיינען אז ס'איז עכט ווייסן נישט אז ס'איז א דזשאוק וואס מען זאגט איך שמעש אריין איך גיי דיך הרג'ענען די קינדער ווערן דערשראקן טאטי זאגט פאר מאמי מען פארט אריין אין א וואנט און שפעטער ווען מ'האט מיך אוועקגעשיקט פון דארט האבן דאך אלע קינדער געוואלט מיטקומען מיט מיר. און די טאטע האט געזאגט אז אונז האמיר אונזער וועג ווי אזוי אונז אונז פארמיר אריין א וואנט מיט מיר. אסאך מעש אסאך אסאך מעשה'ס פארשטייסטו ס'איז ארויסגעקומען סודות פון חדר. אבער דאס וועל איך זאגן פאר משיח. ווי משיח? ווי משיח? יעצט איז ער בארא פארק איז ער וויליאמסבורג ווי איז ער? ווי איז ער? איך האב א פראבלעם איך רעד נעסטי אין שטוב איך ווער פארלוירן. די זופ איז נישט אזוי הייס, די סעלצער איז נישט אזוי קאלט, ס'פעלט קעטשאפ פאר די פאר די טשיקן קאטלעטס, איך בין נישט דא! איך שריי און נאכדעם כאפ איך און נאכדעם זאג איך איי'ם סארי צום צענטן מאל, אקעי ס'וועט מיר שוין נאכאמאל קאסטן ערגעץ א האטעל, כ'וועל מוזן אוועקפארן ערגעץ איבערבעטן מיין ווייב, יעצט גיימיר ארומלויפן אין א האטעל, אונז גיימיר אוועקפארן, ברוך השם איך האב שוין חתונה געהאט צוויי און צוואַנציק דריי און צוואַנציק יאר, שכוח אייבערשטער. איך גיב איר ליבשאפט אריין, ס'איז מיר זייער גוט, דארף מען נישט אויסגיסן א טאפ טשולענט און נאכדעם פארגיטיגן מיט מיט מיט מיט אוועקפארן, ס'איז אלץ פיין, ס'איז אלץ פיין, אבער ווי משיח, ווי משיח, איך האב א פראבלעם, די וועג וויאזוי איך רעד צו מיין טאטע מאמע, יוי, קענסט הערן ווי א מענטש רעדט צו טאטע מאמע, קענסט טראכטן פוי אזוי רעדט מען צו א טאטע מאמע, אזוי רעדט מען צו א טאטע מאמע, האסט א נס אז דו ביסט נישט מיין זון. איך האב אוועקגעשיקט א בחור פון ישיבה אמאל וועגן דעם. אין אפיס אויף סקילמאן קענסטו מיטהאלטן קומט א בחור פון קענעדע איך ווייס נישט ווי אין אין אין ער רעדט ער שרייט איך דיך בחור קום מיט וועם רעדסטו? אפילו איך מיין ער גייט זאגן מיט מיין חבר איך וואלט זאגן אפילו מיט א חבר רעדט מען נישט אזוי שטייט ער אזוי נישט נישט ניבול פה ערגער ווי ניבול פה. אזויווי א נעסטי מענטש קומט זאגט מיר אלעס און פלוכט משוגענער משוגענער משוגענער נישט ניבול פה וואלט איך שוין געקענט אראפשלינגען חס וחלילה אבער משוגענער משוגענער צודרייט דו אקס דו פערד כ'וואלט דיך הארגענען דו טיפש דו שוטה וועם רעדסטו? און דו שרייסט? מיט מיין מאמע. קודם קודם האב איך אים געגעבן א פאטש. דו רעדסט מיט א מאמע אזוי רעדט מען מיט א מאמע. גיי ארויס פון ישיבה איך וויל דיך נישט האבן דא אין ישיבה מער. דעם מוז איך אוועקשיקן פון ישיבה. די זעלבע זאך ישיבה אז איך האב א בחור קענסט גיין אנגעטון מיט שמונה בגדים וועסט אויסקוקן ווי ווי דער רבי אליינס. דו פליקסט בחורים דו האסט נישט קיין פלאץ דא. דו האסט נישט קיין פלאץ. געהערט ביי מוהרא"ש געווען א בחור וואס האט געלערנט יומם ולילה. געדענקסט?

דאס וועט משיח אויסלערנען האט דער רבי געזאגט אז אלע וואס וואס מאכן איז באדערט וואס משיח וועט קומען וועט אויסקוקן ווי זיי זענען אויפגעשטאנען א נאכמיטאג שלאף, ווי איז משיח? וואס האבן מיר יעצט צו טון? מען גייט קיין ארץ ישראל שוין אדער קודם קומט אראפ די בית המקדש? אלעס וועט זיין זייער שיין פארענטפערט, אלע סתירות פון די חזל מיט די רמב"ם וויאזוי מען פסק'נט, פרעג משיח. ווי גייט מען גייט ארץ ישראל אדער מען ווארט נאך קודם גייט זיין מלחמות קודם גייט זיין דאס קודם גייט זיין די אייבערשטער העלפן זאל מען אנהייבן לערנען דעם רבינ'ס ספרים און אנהייבן פאלגן די עצות פון רעבן וועט אונז זיין אזוי גוט און אזוי זיס און אזוי ליכטיג אזוי גוט און אזוי זיס און אזוי ליכטיג בריוו.